און ער איז געבליבן שפעטער געווארן דעם רבינ'ס חוזר פון חזר'ן דעם רבינ'ס תורה מאמרים און שיחות משפיע אין אין תומכי תמימים המרכזית אין סעווען סעווענטי האט ער דערציילט אז יעמאלט גלייך נאך די הסתלקות פון דעם פריערדיגע רבין איז דאך ידוע אז די ערשטע תקופה די ערשטע יאר פון י' שבט תש"י ביז י' שבט תשי"א האט דער רבי נישט געוואלט הערן בכלל פון דעם ענין פון קבלת הנשיאות, חסידים האבן געבעטן איינגעבעטן אז דער רבי זאל מקבל זיין אויף זיך די נשיאות צו זיין א רבי, ער האט נישט געוואלט בשום אופן שבעולם, אבער אין די זעלבע צייט הגם אז ער האט נישט געוואלט מקבל זיין די נשיאות אף על פי כן, האט זיך געוואלגערט מופתים, ס'איז געווען גרויסע עניינים פון מופתים און אותות ומופתים וואס דער רבי האט געטון אין יענע תקופה וואס איז נתגלה געווארן די גדלות פון רבין, חוץ פון די גדלות אין תורה וואס איז נתגלה געווארן דורך די פארברענגענס און די שיחות וואס דער רבי האט יעמאלט גערעדט אין יענע תקופה. איז געווען א מעשה וואס איז פארגעקומען. ארום חודש תשרי תשי"א וואס איז נאך געווען אין די צייט וואס דער רבי האט נאך נישט געוואלט הערן בכלל פון קבלת הנשיאות, ס'איז געווען נאך חודש תשרי, איז געקומען צו גיין א איד, דער איד איז געווען א פארמעגליכער איד, דאס הייסט א איד א גביר, וואס ער איז געווען ווייט פון קיום התורה והמצוות, און ער האט נעבעך געהאט א גרויסע צרה, ביי אים געווען א טאכטער, וואס איז געווען זייער קראנק געווארן עד כדי כך אז די דאקטוירים האבן געזאגט אז דאס איז ממש א שאלה פון צייט און מ'האט נישט געקענט העלפן, זיי האבן געזאגט אז ס'איז נישטא קיין זאך וואס צו טון, אדער זי וועט ווערן געזונט בדרך נס, אדער רחמנא ליצלן אנדערן צד זי וועט נישט איבערלעבן די תקופה. און זיי האבן געגעבן ממש עטליכע טעג, דער מצב איז געגאנגען און געווארן ערגער און ערגער, ביטערער און ביטערער. דער איד איז שוין געווען ביי אלע דאקטוירים און זיי האבן אלע אפגעהויבן די הענט און זיי האבן געזאגט אז זיי קענען גארנישט טון. און בצר לו, טאקע ער איז געווען א איד וואס ער איז געווען ווייט פון קיום התורה והמצוות, האט ער אנגעהויבן גיין צו כל מיני צדיקים און רבנים וואס זענען דעמאלט געווען אין אמעריקע, און ער האט צוגעזאגט א גרויסע סכום געלט,

אז דער פריערדיגער רבי דער רבי ריי"צ איז נסתלק געווארן, האט געהערט אבער אז ס'איז דא דעם רבינ'ס איידעם, די יונגער די יונגער איידעם וואס וואס מ'זאגט אויף אים אז ער איז א בעל מופת, נו איז ער אנגעקומען און האט געבעטן אריינגיין אז ער וויל ער וויל אריינגיין בעטן דעם רבין א ברכה, ס'איז געווען האט מען אים געזאגט ער האט אים צוגעשטעלט מיט דעם מזכיר, ס'איז יעמאלט געווען א רב חדקוב עליו השלום, אז ער זאל צוגיין בעטן אז ער זאל קענען צוגיין צום רעבן, נו, האט ער געזאגט אז ער וועט פרעגן נאכן דאווענען, דער רבי האט דעמאלט געדארפט גיין דאווענען, ס'איז געווען אין די יאר, דער רבי האט דעמאלט געדאוונט צום עמוד, יא, געווארט נאך מעריב, הרב חדקוב אריין צום רעבן, האט דער רבי געזאגט אז היינט איז ער פארנומען זאל ער קומען מארגן. דער איד איז אינגאנצן געווארן אין כעס, וואס הייסט? קומט צו גיין א איד אזוי ווי אים, א גרויסער גביר, ער וויל געבן אסאך געלט, און די מצב פון זיין טאכטער איז אזא שמאלע מצב, אזא איידעלע מצב, אז ס'איז על פי דרך הטבע, יעדע מינוט איז טייער, מ'קען נישט וויסן וואס וועט זיין, די דאקטוירים האבן געזאגט אז איבער נאכט, רחמנא ליצלן, קען פאסירן די ערגסטע, און דאס זאגט ער אים ער זאל קומען מארגן. אבער עס איז נישט געווען וואס איבערצופרעגן, רב חדקוב האט אים געזאגט דער רבי ווייסט די מצב און דער רבי האט געזאגט מארגן איז מארגן, נו, דער מענטש האט געזען אז עס איז נישטא מיט וועמען צו רעדן און אז עס איז אזוי שטרענג איז ער טאקע אוועקגעגאנגען און צוריק געקומען אויף מארגן איז ער צוריק געקומען, און דער פלא איז טאקע געווען אז די דאקטוירים האבן אים געזאגט אז בדרך נס איז די במשך דעם גאנצן נאכט איז די מצב פון די טאכטער פון די מיידל נישט געווארן נישט ערגער נישט בעסער, אזוי אז ס'איז דאס געווען אזא מחלה וואס האט געהאלטן אין איין גיין אויף אראפ, עס האט געהאלטן אין איין ווערן ערגער און ערגער, יענע נאכט איז דער מצב געווען יציב ווי מען זאגט, סטעיבל, געשטאנען אויף איין ארט. נו, נאכן דאווענען אינדערפרי איז ער אריינגעגאנגען צום רעבן, און ער האט געזאגט דעם רעבן דעם גאנצן מצב, ער האט פארגעשטעלט דעם גאנצן ענין, און ער האט געזאגט דעם רעבן ער איז שוין געווען ביי אלע דאקטוירים, ער האט שוין געזאגט דעם רעבן ער איז געווען ביי אלע רבנים אלע צדיקים און ער איז גרייט צו געבן, האט ער דעם און דעם סכום, דאכט זיך ער האט געזאגט צען טויזנט דאלער, וואס אין יענע צייטן בימים ההם אין תש"י, י"א, איז דאס געווען א גרעסער גרעסער סכום. אויף דעם רבי וועט מבטיח זיין אז זיין טאכטער וועט זיין געזונט. האט אים דער רבי געזאגט אז ס'רעדט זיך נישט דא וועגן געלט, אז אויב ער וויל פאר זיין טאכטער אז זי זאל זיין געזונט, דארף ער זיך אונטערנעמען אויף זיך, עטליכע מצוות, און דער רבי האט אים דעמאלט געזאגט ער זאל נעמען אויף זיך די מצוה פון הנחת תפילין, די מצוה פון כשרות, און פון היטן שבת, דאכט זיך די דריי מצוות. דער מענטש איז אינגאנצן צוטומלט געווארן, גלייך געזאגט בשום אופן, ער איז נישט גרייט צו מקיים זיין אזעלכע מצוות, און ער איז און ער האט נישט לאנג וואס צו רעדן, ער וויל ער איז בעסער ווי ער וויל געבן די צדקה. דער רבי האט אים ווייטער געזאגט אז ס'איז נישטא וואס צו רעדן, האט ער געזאגט איך וועל געבן א גרעסערע סכום, און ער האט געפרואווט מכפיל זיין און משלש זיין, געבן א גרעסערע סכום און נאך א גרעסערע סכום, האט אים דער רבי געזאגט די ווערטער, אזוי האב איך געהערט פון רבי יואל יעמאלט, אז דער רבי האט אים געזאגט, דו ווילסט דאך וויסן וואס מען זאגט למעלה, וואס מען זאגט אין הימל, אין הימל ווארט מען אויף דיר אז דו זאלסט זיך אונטערנעמען אונטער די דריי עניינים, ביסטו גרייט זיך אונטערנעמען די דריי עניינים איז דא וועגן וואס צו רעדן און אז נישט איז נישטא וועגן וואס צו רעדן? דער איד האט געהערט אזעלכע ווערטער האט אים געכאפט א ציטער ער האט געבעטן ער וויל טראכטן וועגן דעם איז ארויסגעגאנגען און צוריק געקומען נאך א משך זמן און ער האט געזאגט אז ער נעמט זיך אונטער טאקע און ער האט זיך טאקע אונטער גענומען פון אן אים לייגן תפילין אן אים היטן שבת און כשרות איז געווען טאקע פאר אים זייער שווער ער איז אינגאנצן נישט געווען רגיל. אין דעם צוביסלעך ווייזן אז ער גייט זיך אננעמען די אלע זאכן און אין איין טאג האט זיך אנגעהויבן זען א פארבעסערונג ממש מן הקצה אל הקצה און די טאכטער איז געווארן בעסער און בעסער און ממש בדרך נס וואס אלע דאקטוירים האבן געזאגט פה אחד אז דאס איז אינגאנצן נישט פארשטאנדיג ווי אזוי זי איז ארויסגעגאנגען אינגאנצן פון איר מצב און זי איז געווארן בעסער און בעסער און זי איז געווארן אינגאנצן געזונט און דער איד איז געקומען צו גיין און געוואלט געבן א קידוש צושטעלן א קידוש, דער רבי געזאגט אז ער איז נאך נישט גרייט, ער וויל זען צו ער וועט טאקע זיין שטארק אין זיין החלטה, אז ער איז טאקע טאקע האלט זיך שטארק, עס איז נישט געווען נאר א איינמאליגע זאך, און ער וועט יוצא זיין שטעלן א קידוש און מיט דעם וועט אלץ זיין געענדיגט, האט דער רבי געזאגט ער וויל ווארטן א משך זמן, אזוי איז אריבערגעגאנגען עטליכע חדשים, און אויף שבת פרשת ויגש, ט' טבת, ווייל דער רבי האט זיך נישט געפירט פארברענגען אין א שבת וואס איז נישט געווען שבת מברכים באותו הזמן, אבער דער איד איז געקומען צו גיין און אוועקגעשטעלט א קידוש, און יענעם שבת האט דער רבי טאקע פארברענגט א גאנצער פארברענגען, זייער געשמאקע פארברענגען וואס איז אפגעדרוקט אין תשנ י, תשי"א, אנטשולדיגט, שבת פרשת ויגש, ט' טבת תשי"א, און דארטן טאקע אין יענעם פארברענגען, דער רבי רעדט וועגן דעם אז ס'פאסירט א נס צו א בת, צו א טאכטער,

איז דעמאלט סימן יפה לבנים און די אלע זאכן וואס קומען שפעטער, אהבת השם, יראת השם, וואס רופט זיך אן בנים אין תניא, איז דאס א סימן יפה, דאס הייסט אז דאס איז דער יסוד וואס האלט אפ דעם גאנצן בנין אין עבודת השם, און דער רבי האט גערעדט צו יענעם אידן און געזאגט אז מען דארף מקבל זיין עול מצוות מיט קבלת עול מלכות שמים באופן של בת, אין אן אופן פון קבלת עול, און דאס מאכט אז שפעטער זאל זיין די אלע ברכות און די אלע המשכות און די אלע השפעות פון טוב וחסד וואס דער אייבישטער איז משפיע צו א אידן בגשמיות און ברוחניות. וואס אין היינטיגע סדרה געפינען מיר אין פרשת בוא געפינען מיר וואס די תורה דערציילט בשעת ס'איז געקומען צו גיין די צייט ארויסגיין פון מצרים איז צווישן די זאכן וואס די תורה דערציילט אין די פרשה פון החודש הזה לכם אז דער אייבישטער זאגט צו משה רבינו משכו וקחו לכם צאן אז אידן זאלן נעמען א קרבן פסח און די תורה זאגט אז בעשור לחודש הזה אז דעם קרבן פסח האט מען געדארפט נעמען בעשור לחודש דעם צענטן טאג פון חודש ניסן און דערנאך שטייט והיה לכם למשמרת אז דער צאן דער קרבן פסח האט געדארפט זיין למשמרת פון דעם צענטן טאג ד' ימים רשי ברענגט אויף דעם א שאלה וואס ברענגט זיך אין מדרש וואס דער מדרש פרעגט פארוואס אין פסח מצרים האבן אידן זיך אנגעזאגט אז מען דארף מאכן דאס צען פיר טעג פאר דערויף אז בעשור לחודש אין אלע קרבן פסח שבדורות פסח דורות איז נישטא דער חיוב אין פסח דורות איז דא א ענין פון ביקור מען דארף בודק זיין זאל נישט זיין קיין מום איז דא ביקור ד' ימים אבער מען דארף נישט קויפן דעם קרבן פסח ד' ימים פאר דעם קענסט קויפן ווען דו ווילסט מה שאין כן ביי קרבן פסח איז געווען א ציווי מיוחד אז מען דארף נעמען דעם קרבן פסח בעשור לחדש הזה והיה לכם למשמרת, מען דארף עס האלטן למשמרת. פרעגט רשי, וואס איז דער ענין וואס דווקא ביי פסח מצרים האבן אידן געדארפט דאס האלטן ד' ימים קודם? און רשי ברענגט אויף דעם זייער א געשמאקן מדרש, היה ר' מתיא בן חרש אומר, ר' מתיא בן חרש האט געזאגט, און ער ברענגט דעם פסוק ואעבר עליך ואראך והנה הגיעה עת דודים, דער אייבישטער איז געקומען צו גיין פסוק אין יחזקאל, ידוע יחזקאל הנביא איז מתאר אין קאפיטל טז אין יחזקאל איז ער מתאר דעם גאנצן ענין פון גאולת מצרים און גלות מצרים דורך דעם ענין פון עיבור און לידה, לידת עם ישראל ביום הולדתך, און ער שטעלט דאס פאר מיט א ציור פון א קינד וואס גייט ארויס מבטן אמו, און דארטן שטייט ואעבר עליך והנה והנה עת דודים, ס'איז געקומען די צייט טאקע פון די גאולה, און ווי ער זאגט דארטן, הגיעה שבועה שנשבעתי לאברהם שאגאל את בניו, ס'איז געקומען די צייט וואס דער אייבערשטער האט אונטערגענומען מקיים זיין די שבועה וואס ער האט צוגעזאגט צו אידן ער גייט זיי ארויסנעמען פון מצרים, אבער לא היו בידם מצוות, זיי האבן נישט געהאט קיינע מצוות, זיי זענען געווען. זענען געווען ריין נאקעט אן קיין מצוות. יא, ואת עירום ועריה, וואס זאגט דארט אין פסוק, אידן זענען געווען אין א מצב פון עירום ועריה, אן קיין שום מצוה להתעסק בהם, לא היה בהם מצוה להתעסק בהם, כדי שיגאלו. ונתן להם שתי מצוות, האט דער אייבערשטער זיי געגעבן צוויי מצוות, די מצוה פון פסח, דם פסח ודם מילה. יא, ער האט זיי געגעבן די צוויי מצוות, די בלוט פון פסח און די בלוט פון מילה, שמלו באותו הלילה.

וואס דאס איז די רשי, א געשמאקע רשי, א געשמאקע מדרש, אבער ווי אלע מפרשים שטעלן זיך דא לכאורה, וואו איז דער ענטפער אויף די שאלה? דער דער מדרש פון ר' מתיא בן חרש איז שלא ממין הטענה ממין השאלה. רשי שטעלט זיך מיט א קשיא, קשיא פון רשי איז פארוואס הקדים אין קרבן פסח ד אין מצרים ארבעה ימים בעשור לחודש, וואו איז דא דער ענטפער?

רבותינו בעלי התוספות וכיוצא בזה, וואס זיי ווילן זאגן אז דער טייטש איז געווען טאקע פארבונדן מיט ברית מילה, וויבאלד מען בינדט צוזאמען דם פסח און דם מילה, און דער טעם ביי ברית מילה ווייסן מיר דאך אז נאך א מילה נעמט פיר דריי טעג ביז מען ווערט קומט צו זיך, שלישי למילה בהיותם כואבים, ווי מיר האבן געלערנט אין די פריערדיגע פרשות אין פרשת וישלח אז נאכן מילה נעמט דריי טעג, וואס וואס וואס איז די וועטיגן פון דעם ברית מילה איז במילא על פי דרך הטבע האבן אידן נישט געקענט ארויסגיין פון מצרים גלייך נאכן ברית מילה זיי האבן געדארפט מאכן דעם ברית און געדארפט ווארטן דריי טעג איז במילא בעשור לחדש איז געווען דער ציווי א ברית מילה און די ברית מילה איז געווען בעצם הלילה ווי ער זאגט דאס איז געווען ליל י א ניסן איז געווען די ברית מילה וואס שטייט טאקע בכמה מדרשים אז די ברית מילה איז געווען י א ניסן די זעלבע טאג ווי עס איז געווען דער ברית מילה בשעת אידן זענען אריין אין ארץ ישראל מיט מיט יהושע בן נון, סאו די כניסה לארץ ישראל איז דאך געווען בעשירי בניסן, און אויף מארגן שטייט אז ס'איז געווען בגלגל אז מ'האט געדארפט מאכן דעם ברית מילה, וואס די אלע וואס האבן זיך נישט געמל'עט אין מדבר איז געווען בעצם היום הזה י א ניסן, איז שטייט טאקע אין מדרשים אזעלכע אז דאס איז געווען טאקע דער זעלבער טאג ווי ס'איז געווען דער ברית מילה אין מצרים. שפעטער האבן זיי געדארפט ווארטן דריי טעג ביז י ד, און וויבאלד אז אויף ברית מילה האט מען געדארפט ווארטן דערפאר האט ער געהייסן נעמען דעם קרבן פסח צוזאמען מיט ברית מילה כדי די צוויי מצוות זאלן זיין צוזאמען. דאס איז א ענטפער וואס שטייט אין מפרשים. אבער אין רש י איז נישט משמע אזוי. אין רש י אין פשוטו של רש י איז משמע אז דאס באותו הלילה דאס איז נישט געווען יו ט דאס איז נישט געווען די נאכט פון יו ד אלף ניסן. אז באותו הלילה מיינט מען די נאכט פון ערב פסח. יא ווי רש י זאגט דם פסח און דם מילה.

דאס איז דער דער דער טאג פון דעם יום ההילולא פונעם רעבן ריי"צ און דער יום פון התחלת הנשיאות פון רעבן האט דער רבי דעמאלט גערעדט וועגן אט די רשי יא זייער א רייכע שיחה ער האט מסביר געווען פשט אין רשי טאקע מיט צוגעגעבן נאך איין שאלה וואס מיט צוגעבן מיט צו גיין כמה שאלות אבער על כל פנים איין שאלה א אינטערעסאנטע שאלה איז יא וואס דרכו של רשי אז ער ברענגט נישט קיין נעמען פון תנאים און אמוראים נאר אויב ס'איז דא אין דעם א לימוד מיוחד א טעם מיוחד

און רב לעזער הקפר און רשי ברענגט אים נישט ער ברענגט נאר רב מתיא בן חרש און בהמשך אחד ברענגט ער די ווערטער פון רב לעזער הקפר אן זאגן אז דאס זאגט רב לעזער הקפר וואס דאס איז אויך טעמא בעי וואס די נקודה הביאור בכל זה וואס דא קומט צו א מורא'דיגע זאך א רייכע זאך אין דעם גאנצן עניין וואס מיר געפינען יציאת מצרים בשעת אידן האבן געדארפט ארויסגיין פון מצרים האט דער אויבערשטער געהייסן משה רבינו אז אידן זאלן מקריב זיין א קרבן פסח וואס איז דער ענין פון ברענגען דעם קרבן פסח? איז אין די תורה איז נישט קלאר וואס איז דא דער גאנצער ענין? וואס איז געווען די סיבה וואס אידן זענען געווען אנגעזאגט אז פאר פאר פאר ארויסגיין פון מצרים דארפן זיי ברענגען א קרבן פסח? בפשטות פסח איז מלשון פסח, פסח השם על הפתח, דער אייבערשטער האט געזאגט אז מען זאל לייגן די בלוט, יא, און כדי ער זאל קענען זען וועלכע שטוב איז פון א אידן. אבער דאס איז לכאורה א ענין פרטי פארבונדן מיט די בלוט וואס איז געלעגן על פתח הדלת, אבער וואס איז דער טעם הכללי פונעם גאנצן ענין פון קרבן פסח? איז אויף דעם ברענגט רש"י ר' מתיא בן חרש, ר' מתיא בן חרש קומט צו גיין און זאגט אז בשעת דא רעדט זיך נישט סתם א ענין פרטי, דא רעדט זיך וועגן א ענין כללי ויסוד, בשעת אידן האבן געדארפט ארויסגיין פון מצרים, און ס'איז געקומען די צייט פון די גאולה, און די צייט פון די גאולה גאולת מצרים דאס איז געווען א גאולה כללית, און ווי דער פסוק זאגט תעבדון את האלוקים על ההר הזה, די גאנצע מטרה פון יציאת מצרים איז אז אידן זאל ווערן א אידישער פאלק, א פאלק פון תעבדון, א פאלק וואס דינען דעם אייבערשטן, און כדי אז זיי זאל קענען זיין גרייט אויף מתן תורה על ההר הזה, איז אויף דעם זאגט ער אז אידן זענען געווען אין א מצב פון עירום ועריה. אידן זענען געווען אין א מצב וואס ביי זיי האט געפעלט זיי זאלן קענען זיין גרייט אויף קענען מקבל זיין תורה. וואס איז געווען וואס ביי אידן האט געפעלט? איז ביי אידן האט געפעלט צוויי עניינים. איין ענין איז פארבונדן מיט סור מרע, און א צווייטן ענין איז א ענין פארבונדן מיט עשה טוב. אין דעם ענין פון סור מרע, אידן זענען געווען אין מצרים זענען זיי געווען אין א מצב פון מ"ט שערי טומאה. און ווי דער לשון פון רשי איז דער לשון פון ר' מתיא בן חרש שטופים בעבודה זרה. אידן זענען געווען וירעו אותנו המצרים, אידן זענען געווען ארומגערינגלט אין מצרים, און מצרים האט זיי וירעו אותנו המצרים. זיי האבן אריינגעברענגט אין זיי רע, ווי דער רבי ריי"צ טייטשט וירעו אותנו המצרים, אז דער רע פון מצרים האט זיך אנגעקלעפט ביי אידן. און דאס האט געפועלט אז אידן זענען געווארן רחמנא ליצלן שטופים בעבודה זרה. נישט סתם עבודה זרה. נאר שטופים בעבודה זרה, דאס הייסט אז עבודה זרה ביי זיי געווארן א גאנצע זאך, זיי זענען געווארן ער האט צוגעבונדן צו עבודה זרה, ס'איז ביי זיי געווארן א גאנצער ענין, וואס עבודה זרה איז ביי זיי געווארן א דבר שטוף, ווי אזוי נעמט מען אראפ די שטופים בעבודה זרה, דאס איז איין ענין וואס מ'דארף טון. לאידך גיסא, אינעם צד פון עשה טוב, מ'דארף זיין גרייט אויף קבלת התורה, דארף מען דאך האבן עפעס א שייכות אויף קענען מקבל זיין תורה אין מתן תורה אין הר סיני. וואס דאס איז די תנועה פון עשה טוב. און במילא האט זיך געמאנט דא צוויי עניינים, צוויי מצוות, און צוויי מצוות כלליים. איין עניין זאל זיין א עניין כללי וואס מען זאל אראפנעמען ביי אידן זייער שטוף בעבודה זרה, נישט סתם די עבודה זרה, דער שטוף בעבודה זרה, און פון צווייטן זייט דארף מען צוגרייטן אידן צו דעם עניין פון מתן תורה. איז אויף דעם, דאס איז וואס ר' מתיא בן חרש זאגט נתן להם שתי מצוות. וואס אלע מפרשים פרעגן טאקע, וואס איז דער ענין פון שתי מצוות? ממה נפשך? אדער זאל זיין איין מצוה, אז זענען געווען עירום ועריה, דארף מען האבן א בגד, א מענטש איז נאקעט דארף מען אים אנטון א בגד, כי תראה ערום וכסיתו, טוט אים אן א בגד, איין בגד, וואס דארף מען האבן צוויי בגדים? און אויב מען דארף האבן מער ווי איין בגד, פארוואס נאר צוויי? זאל זיין עטליכע בגדים. נאר דער ענין איז,

דאס איז אינעם גברא אינעם מענטשן, און דערנאך האט געדארפט זיין א פעולה פון עבודת השם, וואס דאס איז דער ענין עבודה הזאת לכם, קרבן פסח ווערט אנגערופן עבודה, איז דאס דער ענין פון עבדי השם און עבודת השם, אזוי טייטשט דער מהרל מפראג. אבער בהמשך צו וואס מיר האבן גערעדט פריערט, אין די הסברה פון רש"י, כאפט דאס זייער רייך דער ביאור וואס מען זאגט איצטערט דא, אז די צוויי ענינים זענען געווען צוויי ענינים כלליים און עיקריים כדי ארויסנעמען די אידן פון טומאת מצרים און צוגרייטן זיי צו קבלת התורה. וואס זענען געווען די צוויי עניינים? איז דער ערשטער עניין איז געווען קרבן פסח, קרבן פסח לפי זה איז א עניין פון סור מרע, שטופים בעבודה זרה, פסח איז געווען פון הכשבים והעיזים וואס דאס איז געווען עבודה זרה של מצרים, מצרים זענען געווען שטוף, דאס איז געווען זייער עניין, דער עניין פון עבודה זרה וואס זיי האבן געמאכט פון פון צאן, רש"י האט שוין געברענגט פרטיך אז דאס איז געווען די יראתם דאס איז געווען עבודה זרה של מצרים. און ממילא אידן זענען געווען שטוף בעבודה זרה, דאס הייסט ביי זיי איז געווען דער עניין, האט מען געדארפט זיי אפרייסן פון זייער עבודה זרה פון מצרים, דאס איז מצד אחד, לאידך גיסא האט מען געדארפט האבן א ענין חיובי, וואס דאס איז דער ענין פון ברית מילה, ברית מילה איז דער ענין פון בריתי בבשרכם, אויף צוגעבונדן זיי מיט א פעולה פון א ברית מילה, וואס מיט דעם ווערט מען צוגעבונדן צום אייבערשטן און גרייט צו קענען מקבל זיין תורה, וואס כמובן אז ברית מילה איז א ענין עיקרי, וואס דאס איז די ברית און די התקשרות פון א אידן מיטן אייבערשטן. צוריק צו דעם ענין פון קרבן פסח, לפי זה ווערט נתבאר בטוב טעם וואס רש"י זאגט דא אין דעם ר' מתיא בן חרש, מפני מה הקדים לקיחתו ארבעה ימים, פארוואס אין קרבן פסח מצרים דווקא האט מען געדארפט נעמען דעם קרבן פסח פיר טעג פריערט פון עשירי בחודש עס האלטן ביי זיך לעבן בעט און ערשט פיר טעג נאכדעם מאכן די שחיטת פסח. אויף דעם איז דער ביאור, וויבאלד אז דער גאנצע מטרה פון יציאת מצרים פון קרבן פסח איז געווען כדי ארויסנעמען אידן פון משכו וקחו לכם, משכו ידיכם מעבודה זרה, אפרייסן זיי פון עבודה זרה, אפרייסן זיי פון דעם שטופים בעבודה זרה, און אויף צו ארויסנעמען פון שטופים בעבודה שטופים בעבודה זרה, אויף דעם איז נישט גענוג איין מאל אין איין טאג נעמען דעם קרבן פסח, שעכטן, און גלייך אויף איין מינוט, מ'זעט במוחש אז בשעת א מענטש נעמט א זאך און ער טוט עס איינמאליגע זאך, גלייך אויף אמאל, איז נאך נישט קיין ראיה אז באמת איז ער טאקע צוגעבונדן, ווי די גמרא זאגט בנוגע חנניה מישאל ועזריה, אלמלי נגדוה לחנניה מישאל ועזריה, וואלט מען וואלט מען נישט געוואוסט וואס וואלט געווען מיט זיי, דאס הייסט אז אויב ס'וואלט געווען יסורים וואס האט זיך געצויגן א משך זמן, לאו דווקא וואלט זיי געקענט פארטראגן די יסורים, על דרך זה מידה טובה, אז א מענטש נעמט אויף זיך א החלטה טובה אויף איין מינוט, דער אייבערשטער וואלט געזאגט נעמט דעם קרבן פסח און שעכט עס גלייך, וואלטן זיי עס געטאן גלייך, אזוי וואלט נישט געווען קיין ראיה אז ביי זיי איז טאקע געווארן איינגעקארבט, ביי זיי איז געווארן בפנימיות, אז ביי זיי איז געווארן חקוק דער גאנצער ענין. עס קען זיין עס איז געווען א איינמאליגע זאך, דערפאר האט געדארפט זיין די זאך דווקא באופן פון ד' ימים, און דאס איז וואס רשי זאגט מפני מאי הקדים ארבעה ימים, זיין פיר טעג מיט'ן קרבן פסח האבן זיי געהאט פיר טעג צו קענען איבערטראכטן וואס גייט דא פאר, וואס וויל דער אייבערשטער פון זיי. און ביי זיי זאל זיין שטארק די החלטה אז זיי רייסן זיך אפ פון עבודה זרה של מצרים און דאס האט רשי שוין מגלה געווען פריער רשי דארף עס נישט מסביר זיין ווייל רשי האט שוין געזאגט פריער רשי האט געזאגט פריער אין עקידת יצחק אז בשעת דער אייבערשטער האט געהייסן גיין צו אברהם אבינו צו דער עקידה און גלייך אויף מארגן אין דער פרי וישכם אברהם בבוקר און ער געגאנגען צו דער עקידה האט ער געדארפט ווארטן שלושה ימים ביום השלישי ערשט נאכדעם האט ער געזען דעם בארג יא און רשי זאגט פארוואס האט דאס פאסירט אז עס האט גענומען אזויפיל טעג כדי ער זאל האבן צייט צו איבערטראכטן, און דאס איז טאקע געווען דער ניסיון העקידה, ווען דער אייבישטער וואלט אים געזאגט נעם דיין זון צו די עקידה, און גלייך מצד התלהבות דער אייבישטער האט מיר געזאגט גלייך נעמט דער זון ער טראכט נישט, און ערשט נאכדעם כאפט ער זיך וואס ער האט געטון דא, וועט ער ווער ווייסט וואס א חרטה וועט זיין, דער אייבישטער האט אים געזאגט איין טאג, און ערשט אויפן מארגן איז ער אויפגעשטאנען בבוקר, נאכדעם דריי טעג פון גיין, הייסט אז ס'איז געווען פיר טעג, פיר טעג נעמט א זמן אז ביי מענטשן זאל זיך א ענין אפלעגן, אזוי לערנט מען פון די רשי פון עקידת יצחק. איז פון דעם פארשטאנדיג מען פארשטייט מען דא אויכעט און דאס איז וואס רשי זאגט, מפני מאי הקדים לקיחתו ארבעה ימים דווקא ביי פסח מצרים, וויבאלד ר' מתיא בן חרש זאגט אז דא האט זיך געמאנט שתי מצוות כדי מאכן אידן זאלן זיין גרייט זיי זאלן נישט זיין עירום ועריה חס ושלום, האט מען זיי געדארפט אוועקרייסן פון די טומאת מצרים און דאס איז געווען דורך קרבן פסח, און מען האט זיך געדארפט צוגרייטן צו קבלת התורה דורך ברית מילה, אז זיין גרייט אויף מקבל זיין די עניינים דארף זיין טאקע פיר טעג, לקיחתו ד' ימים, ווייל דווקא דאס ליגט ביי דיר ד' ימים, און ערשט נאכדעם מאכסטו די שחיטה, אט דאס ווייזט אז ער רייסט זיך טאקע אפ פון עבודה זרה. און ווער האט געזאגט דעם ענין? ר' מתיא בן חרש. היה ר' מתיא בן חרש אומר. פארוואס ר' מתיא בן חרש? ווייל ר' מתיא בן חרש זאגט די גמרא אז ביי אים איז געווען זיין ישיבה איז געווען אין רומי, ר' מתיא בן חרש איז געווען פון די תנאים וואס אין די זעלבע צייט וואס רבי עקיבא איז געווען ווי די גמרא זאגט אין בני ברק און ס'איז געווען די ישיבה בלוד און ס'איז געווען ישיבות אין ארץ ישראל איז ר' מתיא בן חרש וואו האט ער געבויעט זיין ישיבה דווקא ברומי און זיין ישיבה איז געווען די גרעסטע ישיבה ביז די גמרא זאגט אין סנהדרין הלך אחר ר' מתיא בן חרש ברומי אז דאס איז צדק צדק תרדוף וואס איז געווען דער גרעסטער בית דין דער חשובסטער בית דין בימיו וואו איז ער געווען אין רומי זייענדיג אין רומי וואס דארטן געפינען זיך אידן ממש אין גלות צווישן גויים איז היה ר' מתיא בן חרש אומר ער פלעגט כסדר זאגן דאס איז דער לשון היה אז דאס איז ביי אים געווען א פתגם וואס ער פלעגט חזרן כמה וכמה פעמים ווייל אין דעם האט ער זיך געקאכט אז בשעת מ'געפינט זיך אין גלות רומי און דאס איז דער איצטיגער גלות און מ'געפינט זיך אידן געפינען זיך עירום ועריה און מ'טרעפט אידן רחמנא ליצלן אין א מצב פון גלות אין רומי דארף מען וויסן זיין אז מען דארף מאכן זיכער אז א איד זאל נישט זיין רחמנא ליצלן אין א מצב פון עירום ועריה, דארף מען געפינען צוויי מצוות, אז דו טרעפסט א אידן אין גאס דארפסטו זען אים צוגרייטן צו די גאולה, און מאכן זיכער אז ביי אים זאל זיין א מצוה פון סור מרע, א מצוה פון עשה טוב, אים צובינדן מיט א מצוה צום אייבערשטן, און פון דער מצוה איז שוין מצוה גוררת מצוה וועט ער שוין קומען צו מאכן נאך א מצוה און נאך א מצוה, און אזוי וועט ער ארויסגיין פון זיין גלות פנימית.

וואס דער רבי ריי"צ איז געווען איז געקומען איז געווען אין רוסלאנד שפעטער איז ער ארויס געגאנגען געווען אין פוילן שפעטער איז ער געפארן אין אמעריקע און זייענדיג אין אמעריקע וואס דאס איז געווען אמעריקע אין יענע צייט איז געווען א שווערע גלות און א ביטערע גלות ברוחניות מיט אלע עניינים הידועים און זייענדיג דארטן האט ער געמאכט ישיבות ברומי און דארטן האט ער אוועקגעשטעלט די אידישקייט דער יסוד פון פארשפרייטן אידישקייט אויף דער גאנצער וועלט מיט דעם הוראה און מיט דער נתינת כח אז אידן דארפן ארויסגיין אויפן גאס און אנטרעפן א אידן

מ'דארף טאקע זען אז נישט נאר טראכטן וועגן זיך, נאר טראכטן וועגן נאך א אידן און נאך א אידן, אז נאך א איד זאל לייגן תפילין, און נאך א איד זאל קלאפן א מזוזה, און נאך א איד זאל היטן כשר, און נאך א איד זאל היטן שבת, וואס דורך אט די אלע עניינים וועט זיין טאקע ואתם תלוקטו לאחד אחד בית ישראל, און כל צבאות הוי' ווי ס'שטייט אין היינטיגע פרשה, ארויסגיין פון מצרים, ארויסגיין פון גלות, צו דער גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו.